ס'איז געווען א חסיד האט ער געהייסן ר' נחמיה דובראוונער, ר' נחמיה דובראוונער דאס איז געווען פון די חסידים הראשונים פונעם אלטן רעבן, פונעם מיטעל רעבן, פון צמח צדק, ער איז געווען נאך ער איז געווען א פון די גרויסע רבנים, גרויסער תלמיד חכם, א גאון עצום, סיי אין נגלה סיי אין חסידות, ס'דא פון אים תשובות אין הלכה. דערציילט מען אז ער אז ס'איז געווען א סדר אין יענע צייטן דער צמח צדק האט געהאט א שדר האט ער געהייסן ר' מ'פלעגט אים רופן דער פעטער יאסעלע דאס איז געווען ר' יוסף אזוי איז ער געווען זיין נאמען ער איז געווען משפחה פון דעם רבי'ן צמח צדק ער איז געווען א שדר דאס הייסט א שלוחי דרחמנא ער פלעגט ארומפארן אין די שטעטלעך אויף צו קלייבן געלט ענייני צדקה פאר רבותינו נשיאינו פאר די רביים פארן צמח צדק בעיקר מען זאגט אז ער איז געווען א איש קדוש איש רוחני מ'דערציילט אויף אים כמה סיפורים איז דערציילט מען א מעשה אז פעטער יאסעלע פלעגט ארום פארן אין די שטעט און ער פלעגט צוזאמען קלייבן געלט יא פון צדקה און שפעטער יעדער עטליכע וואכן אדער חדשים פלעגט ער קומען צו גיין צו לובאוויטש וואו דער צמח צדק האט געוואוינט און ברענגען דעם גאנצן קעסטל, א פושקע, א קעסטל פון די אלע ממונות, פון די אלע מטבעות וואס ער האט צוזאמען געקליבן פאר די צדקות. דער סדר פלעגט זיין אז ער פלעגט ברענגען דעם גאנצן דעם גאנצן קעסטל פון די צדקה, און דער צמח צדק פלעגט לייגן צוזאמען פאנאנדערטיילן די מטבעות, און ער פלעגט לייגן אויפן טיש. פלעגט לייגן א קופע פון כמה מטבעות, נאך א קופע פון כמה מטבעות, נאך א קופה. דער פעטער יאסעלע וואס ער איז געווען דער ממונה האט באמערקט אז דער צמח צדק יעדער מאל ווען ס'קומט צו גיין די קאסע די פושקע פון די צדקה, דער צמח צדק נעמט ארויס עטליכע מטבעות און ער לייגט עס אוועק אויף א זייט, דאס איז די ערשטע זאך ער לייגט אוועק א זייט. שפעטער נעמט ער נאך, קלייבט צונויף, און אזוי איז ער מסדר. ס'איז געווען פאר אים זייער אינטערעסאנט צו זען צו דאס וואס דער צמח צדק מאכט אט א די חלוקה, דאס איז מדויק, דאס הייסט אז ס'איז אז דער רבי ווייסט פון וואנט די מטבעות קומען, אדער דאס איז עפעס א ענין פון מספרים וואס ער צוטיילט עס אויף כל מיני צדקות. איז אזוי האט ער אמאל משים לב געווען, האט ער באמערקט, אז די ערשטע מטבעות וואס דער רבי נעמט ארויס פון דעם פושקע, פון דעם זעקל, איז געווען דער זעלבער סכום מטבעות וואס רבי נחמיה דוברובנער פלעגט געבן. נו, דאס איז נאכנישט געווען קיין ראיה אז דאס איז געווען די מטבעות, עס איז דאך אלץ געווען מטבעות, רוסישע מטבעות וואס איז געווען מער ווייניגער די זעלבע סוג מטבעות. קען זיין אז ס'איז מער נישט דער כמות פון די מטבעות וואס ר' נחמיה האט געגעבן. האט ער געוואלט דאס בודק זיין, האט ער געטאן אזוי, די נעקסטע מאל וואס ער איז געפארן צו דעם די נסיעה פון צוזאמענקלייבן די געלט, האט באקומען פון ר' נחמיה דוברובנער די סכום פון די מטבעות, האט ער גענומען די מטבעות און האט עס פאנאנדערגעשפרייט און געמאכט פאר זיך א סימן. ער האט געלייגט איין מטבע אין איין זייט פון די פון דעם פון דעם פון דעם קאסע פון די פושקע, א צווייטע מטבע האט ער געלייגט אין א צווייטן ארט, און אזוי האט ער עס פאנאנדערגעשפרייט אין באזונדערע ערטער, און האט זיך געמאכט עפעס א סימן ער זאל וויסן אז דאס איז די מטבעות פון ר' נחמיה דוברובנער. די קומענדיקע מאל בשעת ער איז געקומען צוריק צום צמח צדק און געברענגט דעם גאנצן כלי, די גאנצן זעקל פון צדקה, האט ער באמערקט ווי דער זיידע צמח צדק טאקע זוכט ארום, ער שווימט ארום אין דעם גאנצן פושקע וואס ליגט פול מיט מטבעות, און ער קלייבט צונויף די מטבע, דערנאך קלייבט ער די אנדערע מטבע, און אזוי טאקע ווי דער פעטער יאסעלע האט באמערקט אז דער צמח צדק טאקע נעמט אט די מטבעות, בדיוק אט די מטבעות וואס ר' נחמיה דוברובנער האט געגעבן. וואס פון דעם האט ער פארשטאנען אז דער רבי ווייסט פונקט ווער האט געגעבן וועלכע מטבעות, און ער און ער פארטיילט ער צוטיילט עס פאנאנדער באזע אויפן אז עפעס איז די מטבעות זענען האבן עפעס א חשיבות מיוחדת, און ער איז ארויסגעגאנגען פון די כלים פון התפעלות, א אפענע רוח הקודש, יא, ווי ווייסט דער רבי, מטבעות דאך אלץ די זעלבע זאך, ווי זעט דער רבי אז די מטבע איז פון ר' נחמיה דוברובנער. איז ער טאקע געווען ביי זיך מיט א גרויסע התפעלות, און ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און געזאגט, אה, אזא רוח הקודש. דער צמח צדק האט אים געזאגט אז דאס איז נישט קיין רוח הקודש. ער האט אים געזאגט אז ער ווייסט גארנישט אז דאס איז ר' נחמיה דוברובנער'ס מטבעות, אבער וואס, אז בשעת א איד גיט צדקה, איז אז די נתינת הצדקה איז גיט ער דאס מיט א כוונה ער גיט דאס מיט א חיות איז האט ער די חיות און האט ער די כוונה דעם געפיל דעם געשמאק דעם הרגש וואס ער האט בשעת מעשה וואס ער גיט די צדקה איז דאס ווערט גיט אריין א חיות אין די מטבע. איז ממילא בשעת ער טיילט פארנאנדער די מטבעות און ער לייגט עס צוזאמען קופות קופות, ער לייגט עס צוזאמען אין באזונדערע זעקלעך, איז קוקט ער אויף די מטבע קען ער זען אז ס'איז דא אין דעם א חיות מיוחדת וואס דאס באווייזט אז עס איז געגעבן געווארן מיט א ספעציעלע חיות, מיט א ספעציעלע שמחה, מיט א ספעציעלע כוונה. איז אטא די מטבעות וואס ער נעמט ארויס דאס איז די מטבעות וואס ער זעט אין דעם עפעס א ספעציעלער געשמאק א ספעציעלע חיות אין די מטבע און אטא דאס וואס ער לייגט אוועק אויף א זייט נו כמובן אז אויף דעם אליין דארף מען האבן א רוח הקודש אבער דאס איז געווען דער סיפור וואס חסידים דערציילן דאס הייסט אז אין דעם זעלבן נתינה ס'איז לכאורה די זעלבע מטבעות אבער עס איז בשעת א איד גיט עס מיט א חיות מיוחדת ווערט אט אט די מטבע א לעבעדיגע מטבע, אן אנדער סוג לעבעדיגקייט, און דאס הערט זיך אן אין די מטבע גופא, עפעס א העכערקייט, א איידלקייט, א א חיות מיוחדת, וואס דאס האט דער צמח צדק באמערקט, און לפי זה האט ער פאנאנדערגעטיילט ווי צו נוצן יעדער מטבע און פאר וואס צו עס נוצן. וואס היינטיגע סדרה איז דאך פרשת כי תשא. פרשת כי תשא לערנט מען וועגן מחצית השקל, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו, און דארטן רעדט זיך אין אנהויב פון די פרשה רעדט זיך פון דעם ענין פון מחצית השקל, וואס בהשגחה פרטית לערנט מען דעם ענין פון מחצית השקל, אין אויכעט צוזאמען אין די וואך פון פורים, וואס בכלל איז דאך דער ענין פון מחצית השקל פארבונדן מיט פורים בנוגע כמה ענינים, ערשטנס איז דארט פרשת שקלים וואס אלע יאר שבת פאר חודש אדר איז איז איז דא די פרשת שקלים, און ס'איז פארהאן די משנה הידוע באחד באדר משמיעים על השקלים, דאס הייסט אז חודש אדר איז א חודש מיוחד פארבונדן מיט דעם ענין פון מחצית השקל. און ביז ווי דער מנהג, וואס דאס איז די מנהג ישראל תורה, עס ברענגט זיך אראפ אין הלכה אז ערב פורים תענית אסתר איז גיט מען אויכעט עד היום הזה די מנהג פון געבן מחצית השקל זכר צו די מצוה פון מחצית השקל וואס איז געווען אין זמן שבית המקדש היה קיים, און בהשגחה פרטית איז אויכעט בשנה זו פאלט אויס פורים אין די וואך פון פרשת כי תשא ווען מען ליינט וועגן מחצית השקל. וואס איז דער קשר בנוסף צו די אלע עניינים? אז בפשטות די סיבה פארוואס מען ליינט פרשת שקלים אין די תקופה, און פארוואס באחד באדר מאכן משמיעים על השקלים, איז די סיבה הפשוטה איז אז דאס איז א הקדמה צו חודש ניסן. וויבאלד אז ראש חודש ניסן הייבט זיך אן די שנה חדשה בנוגע דעם ענין הקרבנות, וואס די תורה זאגט אז שנה שנה, אז מען טאר נישט מישן די קרבנות משנה זו ומשנה אחרת, דערפאר איז יעדע יאר האט מען געדארפט ברענגען מחצית השקל, וואס פון דעם האט מען געקויפט די קרבנות ציבור, כדי אז די די עולת תמיד, די קרבנות וואס מען גייט ברענגען, די תמידים און די מוספים פון ראש חודש ניסן ואילך, זאל זיין פון די תרומה חדשה פון די מחצית השקל וואס אידן האבן געברענגט אין דעם חודש אדר. דאס איז די סיבה הפשוטה פארוואס מען ליינט וועגן מחצית השקל אין חודש אדר, און פארוואס מען גיט מחצית השקל אין חודש אדר, דאס איז א הקדמה צו חודש ניסן. אבער די גמרא אין מסכת מגילה, און תוספות דארטן ברענגט עס אראפ בשם המדרש, אז דער עס איז דא נאך א ענין מיוחד אין דעם ענין פון מחצית השקל, פארבונדן מיט חג הפורים, וואס דאס איז אז המן, בשעת המן איז געקומען צו גיין האט געוואלט גוזר זיין די ביטערע גזירה פון להשמיד להרוג לאבד את כל היהודים מטף ועד נשים ביום אחד, שטייט דאך אין די מגילה אז המן האט געברענגט צו אחשורוש-ן עשרת אלפים כיכר כסף אשכול, ער האט געוואלט ברענגען א מתנה צו אחשורוש-ן, האט ער דעם מספר פון עשרת אלפים שיקל כיכר כסף. וואס מיט דעם האט ער געוואלט איינרעדן דעם מלך אחשורוש אז ער זאל אננעמען די גזירה. און אויף דעם שטייט אין מדרש אז דאס איז הקדימו שקליהם לשקליך. דאס הייסט אז אידן מיר האבן שוין מקדים געווען דורך דעם וואס אידן זענען מקיים די מצוה פון מחצית השקל, אננעמענדיג פון די מצוה מחצית השקל האט מען מקיים געווען די ערשטע מאל אין היינטיגע סדרה, און צוזאמען דערמיט די מצוה פון מחצית השקל בכל שנה ושנה, איז דורך דעם וואס אידן זענען מקיים די מצוה פון מחצית השקל איז הקדימו שקליהם לשקליך, אז די מצוה פון מחצית השקל האט מקדים געווען די אלע עשרת אלפים כיכר כסף וואס אחשורוש האט געוואלט ברענגען צו וואס המן האט געוואלט ברענגען צו אחשורוש כדי צו מאכן די גזירה אויף אידן. און ווי תוספות זאגט אז ס'איז דא אין דעם א חשבון אז דווקא האט ער געמאכט עשרת אלפים כיכר כסף ווייל מען חשבונ'ט אויס דעם מספר פון עשרת אלפים כיכר כסף איז דאס פארבונדן מיט דעם מספר פון מחצית השקל וואס אידן האבן געברענגט און אין דעם איז פאראן כמה וכמה פירושים אין מפרשים ווי אזוי חשבונ'ט מען אויס די עשרת אלפים כיכר כסף בהתאם צו די מצוה פון מחצית השקל וואס אידן אבער על כל פנים דער לשון איז הקדימו שקליהם לשקליך אז די מחצית השקל האט מקדים געווען, וואס כמובן דער פשט איז נישט נאר הקדמה בזמן, אז בפועל ממש אין זמן איז געווען פריער די מצוה פון מחצית השקל און דאס האט מקדים געווען די שקלים פון המנ'ען, נאר דער פשט איז גאר אז הקדימו, דאס הייסט קדימה במעלה, אז די מחצית השקל וואס אידן ברענגען, דאס איז אזא סארט מחצית השקל וואס איז קודם במעלה, דאס איז אזא סארט מחצית השקל וואס ווישט אפ אלע טענות און אלע קטרוגים און אלע בלבולים פון דעם המן'ען, און דאס מאכט אז מבטל זיין גזירת המן. איז במילא ווערט דאך די שאלה וואס מ'דארף פארשטיין, וואס איז טאקע דער קשר פון די צוויי עניינים? וואס איז די ענין וואס איז דא ספעציעל אין די מצוה פון מחצית השקל, וואס מען זאגט אז עד כדי כך איז מחצית השקל א דבר חשוב, וואס הקדימו שקליהם לשקליך, אז דורך דעם וואס אידן האבן געברענגט מחצית השקל לכאורה מחצית השקל איז א קליינע מצוה, מצוה פרטית, מיט א קליינע צאל, אינגאנצן מער נישט ווי א מחצית, משכן דאך געווען כמה נדבות, געווען נדבות וואס מ'האט געברענגט איש נדבת ליבו, כסף וזהב ונחושת תכלת וארגמן וכו' די אלע עניינים וואס די די תורה דערציילט, דווקא די מצוה מחצית השקל איז געווען מער נישט ווי א קליינטשיגע מטבע'לע א מחצית, און דאס האט מען געברענגט צום צום משכן, איז לכאורה. וואס איז דער פשט אז דווקא אט א די מצוה וואס אידן האבן געברענגט מער נישט ווי א האלבן שקל, אט דער מחצית השקל, דאס איז דער הקדימו, שקליהם לשקליך, וואס מיט דעם האט מען אראפגעווישט און מכפר געווען און מבטל געווען די גזירת המן וואס ער האט געברענגט עשרת אלפים ככר כסף? וואס איז די הסברה בזה? וואס איז דער קשר הענינים פון די מצוה פון מחצית השקל מיט דעם סיפור פון פורים? און די השגחה פרטית, אז מ'ליינט עס אין דעם זמן נעכטן, אין פרשת השבוע, ווייזט עס אז ס'האט א קשר פנימי און א קשר מיוחד, דווקא אט א דעם ענין פון מחצית השקל. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם, דער מאמר חזל הידוע, וואס די גמרא זאגט, אז אז בשעת דער אייבערשטער האט מצוה געווען די מצוה פון מחצית השקל, יא, האט דער אייבערשטער געוויזן, משה רבינו האט געפרעגט, במה תרום קרנם של ישראל, יא, האט דער אייבישטער אים געוויזן, דער אייבישטער האט דאך געזאגט אז כופר נפשם, יא, אז אז דער ענין פון מחצית השקל, יא, איז א ענין פון כופר נפשם, און משה רבינו האט זיך געוואונדערט, תמה משה רבינו, האט זיך געוואונדערט ווי קען דאס זיין, און דער אייבישטער האט אים געוויזן א מטבע של אש, הראה לו מתחת כסא הכבוד, און ער האט אים געזאגט, זה יתנו, כזה יתנו. משה רבינו איז נתקשה געווארן דעם ענין פון מחצית השקל, ער האט נישט געוואוסט, ער האט נישט פארשטאנען, ס'איז אים געווען שווער דער ענין פון מחצית השקל, און דער אייבערשטער האט אים געוויזן א מטבע של אש, תחת כסא הכבוד, און ער האט געזאגט, זה יתנו, כזה יתנו. וואס בשעת מען לערנט אט א דעם מאמר חזל אט א דעם מדרש ווערט דא שאלות תמיהות וואס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. וואס איז דא געווען משה רבינו איז אזוי נתקשה? וואס איז די שוועריגקייט? דער ענין פון מחצית השקל? מחצית השקל איז א האלבע מטבע. וואס איז אזוי שווער? ס'איז פאראן אזא מטבע, די מטבע וואס איז שקל, וואס אלע ווייסן וואס דאס איז א שקל, זאגט דער אייבישטער אז מען דארף געבן א מחצית השקל. וואס אזוי שווער צו פארשטיין מחצית השקל? מילא בנוגע די מנורה וואס שטייט אין גמרא אז משה רבינו אויכעט נתקשה אין מנורה, מנורה איז דא א ריבוי פרטים מיט א ריבוי עניינים, איז ממילא נתקשה משה אין דעם ענין פון מנורה. על דרך זה בנוגע דעם ענין פון שרצים כמה עניינים וואס איז שווער צו וויסן וואס דאס איז, און די פרטי עניינים, האט דער אייבישטער געדארפט ווייזן משה רבינו אט די פרטי עניינים. אבער מחצית השקל לכאורה נישטא אין דעם קיין שום שוועריקייט. און די שאלה פרעגן שוין כמה מפרשים אנהויבנדיג פון תוספות על אתר וואס מען פרעגט דארט די שאלה וואס איז דא געווען משה רבינו'ס קשיא וואס איז געווען זיין שוועריקייט אין דעם ענין פון מחצית השקל וואס איז דא אין דעם כמה וכמה ביורים אבער די ביור אין פנימיות ענינים די ביור מער אין פארשטאנד וואס איז דא דער עמק השאלה וואס משה רבינו נתקשה אז דאס איז נישט נאר געווען א שאלה אין די מציאות גשמית, וואס איז דאס מחצית השקל, דאס איז נישט אזוי, נאר דא איז געווען א שאלה פנימית אין די הבנה, ווי אזוי קען, ווי תוספות זאגט, ווי אזוי קען איין מחצית השקל מכפר זיין קרנן של ישראל?

ווערט דאך די שאלה וואס איז דא דער ענטפער? וואס זעט מען דא אין די מטבע של אש, א ביאור, א ווי אזוי איז דאס איז איז איז דער מחצית השקל מכפר אויף אזא מין געפערליכע ביטערע חטא ווי חטא העגל אן ענין פון עבודה זרה. עס ברענגט זיך טאקע, תולדות יעקב יוסף ברענגט, תלמיד הבעל שם טוב, יש אומרים אז דאס גאר דער ווארט איז בשם הבעל שם טוב, על כל פנים ברענגט ער אז וואס איז דער פשט מטבע של אש הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כזה זה יתנו כזה יתנו, ברענגט ער א משל, א משל אז ס'איז געווען אמאל א שמיד א צורף, וואס ער האט אויסגעלערנט א תלמיד ווי אזוי מען דארף מאכן, ווי אזוי מען ארבעט און מען מאכט פון, מען נעמט, מען נעמט א שטיק גאלד, א שטיק זילבער, און מען מאכט פון דעם א ספעציעלע מטבע, א ספעציעלע כלי. און ער האט אים געגעבן א גאנצע רעצעפט און האט אים געגעבן צו פארשטיין, אראפגעשריבן אויף א פאפיר די אלע פרטי ענינים ווי אזוי ער דארף דאס טון. ס'פארהאן מער איין און איינציגע זאך וואס ער האט אים פארגעסן צו זאגן. האט אים פארגעסן צו זאגן א דבר הכי פשוט, אז כדי צו קענען ארבעטן מיט מיט מיט מיט מעטאל, מיט מתכת, מיט זאכן וואס זיי זענען געמאכט געווארן פון הארטע זאכן, יא, פון הארט, גאלד, זילבער, כסף, זהב, נחשת, די אלע זאכן, דארף מען אונטערלייגן, אונטער דעם מעטאל, אונטער די זאכן, דארף מען לייגן א פייערל, וואס די פייער ווייכט אפ. קעפ, יא, די אלע מעטאלן, די אלע זאכן, יא, און די אלע מתכות'ן, איז דעמאלט קען מען פון דעם אויסארבעטן און מאכן פון דעם מצייר זיין וואס מען וויל. האט ער פארגעסן זאגן אטא דעם פרט. איז געגאנגען דער תלמיד, האט געהאט די אלע פרטים ווי אזוי מען מאכט חוץ פון אטא דעם פרט, און ער האט גענומען די אלע כלים און די אלע זאכן און געפרואווט ארבעטן, און ס'איז אים נישט געגאנגען. ס'איז אים נישט ארויסגעגאנגען, נישט געקענט מצליח זיין. יא, ביז ער איז צוריק געגאנגען צו רבו הראשון, האט אים געזאגט, יא, האסט דאך פארגעסן איין נקודה עיקרית. אז מען דארף אונטערלייגן פייער כדי אז מען זאל קענען מאכן פון דעם עפעס. על דרך זה ברענגט דער תולדות יעקב יוסף, ער ברענגט א תורת הבעל שם טוב אז דאס איז דער ענין פון מטבע של אש, דאס הייסט אז דער אייבערשטער האט געוויזן משה רבינו, משה רבינו'ס פלא איז געווען ווי איז שייך אז איין און איינציגע קליינע מטבע זאל קענען איבערמאכן אזא מין זאך מן הקצה אל הקצה, אז א מטבע של אש זאל קענען איבערמאכן אז פון א פון א אזא קליינע פעולה זאל קענען מכפר זיין אויף אזא מין חטא וואס איז זיך פארבונדן מיט די גרעסטע עניינים בלתי רצויים, וואס האט ער אים געזאגט מטבע של אש אז א איד גיט א מטבע, טאקע א מטבע, ס'איז מער נישט ווי א מטבע. און נישט סתם א מטבע מחצית השקל א קליינע מטבע בשעת א ג איד גיט אבער אז אט דעם מטבע איז אין אין דעם מטבע גיט ער אריין דעם אש ס'איז א מטבע של אש א פייערדיגע מטבע ער גיט עס מיט א חיות מיט א התלהבות מיט א קאך מיט א קבלת עול מיט א ביטול מיט א איבערגעגעבנקייט צו דעם אייבערשטן איז בשעת א איד גיט א מטבע אבער אין דעם מטבע ליגט אין דעם א אש די חיות, אט דעמאלט איז דאס גאר אן אנדער מטבע, און אזא מין מטבע האט אין זיך דעם כח צו קענען איבערמאכן און זיין כופר נפשו, אויף מאכן, אויף מכפר זיין אפילו אויף די גרעסטע, אויף די העכסטע, אויף די נידעריגסטע עניינים. וואס איז טאקע די הסברה שבזה? לכאורה, בפשטות, וואס איז דער גרויסער חידוש דא? כמובן וגם פשוט, אז א איד טוט א מצוה, איז קומט זיך אויף אים אויף דעם א ענין של שכר, אויף דעם דארף מען נישט האבן קיין מטבע של אש, און דער אייבערשטער זאל מאכן אזא גאנצער נס, ארויסנעמען א מטבע של אש אל תחת כסא הכבוד, און מאכן פון דעם א גאנצע צימעס, און אים באווייזן דאס, וואס האט געדארפט זיין דא די גאנצע זאך? לכאורה דו קענסט זאגן גאר בפשטות אז א איד טוט א מצוה איז א מצוה איז ער פארבינדט זיך מיט דעם אייבערשטן און ממילא און ער טוט דאס נאך מיט א חיות און טוט דאס מיט א התלהבות און ממילא קומט זיך פאר אים אלע גוטע עניינים און דער אייבערשטער צאלט אים אפ כופר נפשו וואס איז דא ווייט וואס איז דא דער עמק הענין וואס ברענגט זיך ארויס אין אט דעם סיפור וואס דער מדרש זאגט אז מטבע של אש הראה לו וואס איז דא דער ענטפער אויף די שאלה איך אויף דעם גאנצן עניין אז מיט דעם איז דאס א כפרה אויפן דעם גרעסטן חטא פון חטא חטא העגל. נאר די נקודת העניין איז אז בשעת מען רעדט וועגן דעם עניין של אש מיינט מען ס'איז דא דער עניין פון אש תכונה מיוחדת וואס מען זעט אין אש אז אש האט נישט אין זיך קיין וואג, נישט נאר דאס, דער טבע האש איז אז ער איז עולה למעלה. יא, דאס איז דער טבע וואס געפינט זיך אין אש. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, נר הוויה נשמת אדם, אז די נשמה פון א אידן איז אזוי ווי א ליכטל, אזוי ווי א אש, וואס על דרך וואס מ'זעגט אין טבע א נר אז ער איז עילוי למיילו, דאס איז דער טבע פון יסוד האש, וואס מיט דעם איז יסוד האש אנדערש פון אלע יסודות, אלע יסודות ציען זיך אויף אונטן, מה שאין כן אש ציט זיך אויף אויבן, דאס הייסט נישט נאר ער האט נישט קיין וואג, ער איז נישט קיין וואגיגע זאך, ער איז נישט קיין משקל'דיגע זאך, פארקערט, ער וויל גיין העכער און העכער, און דאס איז די נשמה פון א אידן, וואס א נשמה פון א אידן ציט זיך צום אייבערשטן, נשמה האט אין זיך אט דעם צי אט דעם ציל וואס א נשמה וויל ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, און דאס איז דער אמת'ער ענין פון אש דער אש הנשמה. זאגט דער אייבערשטער צו משה רבינו, מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, ס'איז דאך ידוע אז נשמות ישראל נעמען זאך מתחת כיסא הכבוד, יא ווי ס'איז די לשון הידוע יא אז דער רבי די נשמות זענען חצובות תחת כיסא הכבוד איז מטבע של אש פון תחת כיסא הכבוד וואס דער אייבערשטער האט דא מגלה געווען צו משה רבינו א דבר נפלא אז בשעת א איד גיט א מטבע גשמית דערפאר די לשון אין מדרש ומשקלו ס'האט א משקל ס'איז א מטבע גשמית א מטבע איז א דבר מוגבל און א מטבע וואס משקלו, ס'האט אין זיך א משקל, יא, דאס הייסט אז ס'וועגט, ס'איז א דומם, מטבע, דאס איז די, דאס איז א דבר גשמי מיט א דומם. אבער א איד בשעת ער גיט אט דעם מטבע, לייגט ער אריין אין דעם דעם אש פון זיין נשמה. און דער מטבע ליגט אין דעם, נישט סתם, אין יעדע, אין דעם פעולה פשוטה פון אט דעם מטבע, ליגט אין דעם דער עצם פון דעם אידן. דא ליגט אין דעם דער גאנ עצם הנשמה, אט דער פלאם פייער פון זיין נשמה, דער אש שבנשמה ליגט אין אט דעם מטבע. און במילא, בשעת א איד גיט א מטבע טאקע גשמי, דאס איז דאך א חיבור, יא, פון צוויי הפכים ווארים ס'איז מן הקצה אל הקצה. פון איין זייט איז דאס א מטבע קטנה, א מטבע גשמית א דומם, און פון צווייטן זייט איז דאס א אש, יא, דאס איז אזא סארט מטבע וואס דאס איז דורכגענומען מיט א פייער, יא מיט דעם ענין פון אש מיט ביטול מיט די גרעסטע יא פייער פון די נשמה, און דער ווארט איז אז אין די מטבע שטעקט אטא דער אש, יא אין די גר אין די פשוט'סטע גשמיות פעולה'דיגע גייפ מטבע גשמית א איד גיט, ליגט אין דעם דער גרעסטע פייער פון די נשמה, וואס לכאורה דאס מן הקצה אל הקצה, ווי קען דאס זיין? און דאס גופא איז דער עומק הפלא וואס משה רבינו טאקע נתפעל געווארן, דאס איז געווען זיין שאלה. נתקשה משה מטבע של אש, משה רבינו נישט פארשטאנען. ס'איז דא טאקע א נשמה, די נשמה האט א פייער, דאס האט משה רבינו געוואוסט. און ס'איז דא א מטבע, וואס דאס איז א פעולה גשמית. אבער ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. ס'איז דא א פעולה גשמית, און ס'איז דא כוונות, אבער ס'איז צוויי וועלטן. אבער אז אין די זעלבע מעשה, בשעת מעשה א איד גיט א מטבע, טוט א פעולה פשוטה, און אט אט די מטבע זאל זיין דורכגענומען מיטן אש, אט דאס איז א ענין מיוחד וואס אויף דעם זאגט מען אז הקדוש ברוך הוא הוציא מטבע של אש מתחת כסא הכבוד ואמר לו זה יתנו כזה יתנו, דער אייבישטער האט דא אויפגעטון א נייעס, אט דאס גופא איז טאקע פשט אין מדרש, דער אייבישטער האט דא מחדש געווען א חידוש נפלא וואס ביז יעמאלט טאקע נישט געווען. ביז יעמאלט איז געווען אז ס'איז דא די נשמה און ס'איז פאראן די מעשה, צוויי וועלטן. וואס איז נתחדש געווארן דורך מצוות מחצית השקל, וואס אויף דעם האט געדארפט זיין א ספעציעלע פעולה, וואס דער אייבערשטער האט עס געדארפט מחדש זיין יעמאלט, און דאס איז דער פשט, הוציא הקדוש ברוך הוא והראה לו מטבע של אש מתחת כסא הכבוד, און האט אים געזאגט זה יתנו, כזה יתנו, דער אייבערשטער האט דעמאלט מחדש געווען דארט אט דעם ענין, אז כזה יתנו. אז צענדליגער, הונדערטער און טויזענטער יארן שפעטער, בשעת א איד טוט א מעשה פשוטה גשמית פון א מצוה מיט א דומם גשמי און א מטבע גשמית, מיט פרוטה ש, ער גיט עס צו צדקה, איז אטא די מטבע ליגט אין דעם דער אש שבנשמה, אין דעם ליגט די עצם איד, אין אטא די קליינע פעולה ליגט אין דעם דער עצם פייער פון זיין נשמה, און במילא אין אזא מין סארט נתינה, איז אין דעם אריינגעלייגט די גרעסטע טיפקייט פון די עצם פון געשמאק, די רייכקייט פון א אידן ליגט אין אט דער פעולה, און ממילא איז פארשטאנדיק ווי אזוי אט דער זאך איז א כפרה אויף חטא העגל. אט דאס איז טאקע דער פשט. חטא העגל איז א חטא וואס האט אנגערירט אין דער עצם ההתקשרות פון אידן מיטן אייבערשטן. דאס איז געווען דער מהות פון חטא העגל. ס'איז געווען א חטא וואס האט אנגערירט די עצם ההתקשרות. ס'איז געווען א חטא פון עבודה זרה. וואס עבודה זרה האט צו טון מיט דעם עצם ההתקשרות מיט'ן אייבערשטן. בשעת אבער דער אייבערשטער האט געגעבן די מצוה פון מחצית השקל, האט ער אויפגעטון אז בשעת א איד גיט א מטבע פשוטה של צדקה, בשעת א איד טוט א פעולה גשמית פון דומם דא למטה אין עולם הזה הגשמי, לייגט ער אריין אין דעם דעם עצם הנשמה, זיין התקשרות עצמית, זיין פייער, זיין ברען, זיין קאך, זיין אידישקייט. די גאנצע עצם נקודת היהדות ליגט אט אט אין די פעולה. און דער חידוש שבדבר איז אז אפילו בשעת די פעולה איז נישט געטאן געווארן מיט גרויסע כוונות מיט גרויסע הרגשים, ס'איז א פעולה פשוטה משקלא, און דער דיוק משקלא איז אז ס'הערט זיך די משקל, ס'הערט זיך די חומר, ער טוט עס גאר מיט קבלת עול, ער טוט עס אן דעם גאנצן געשמאק און חיות, ער טוט עס מער נישט ווייל מ'דארף דאס טון, פונדעסטוועגן אין אט די פשוט'ע קליינע נידעריגע. פשוט'ע פעולה איז אין דעם געפינט זיך דער אש שבנשמה, אט דארטן שפיגלט זיך אפ דער עצם פון א אידן, און דורך אט דעם איז נתגלה אז א איד מיטן אייבערשטן איז איינע און איינציגע זאך, וואס דאס איז דאך כידוע די גאנצע נקודה פון מחצית השקל, אז אין מחצית השקל הערט זיך אן דער ווארט אז דאס איז א מחצית, אז א איד איז מער נישט ווי א חצי, און די צווייטע חצי דאס דער אייבישטער, און א איד מיטן אייבערשטן דאס איז נישט קיין צוויי זאכן, דאס איז איין און איינציגע זאך וואס איז פאנאנדערגעטיילט אין צוויי, און דורך דעם ער מאכט עס א שקל ווערן זיי איין און איינציגע זאך. וכידוע תורת הרב המגיד אויפן ווארט עשה לך שתי חצוצרות, זאגט דער מגיד חצוצרות חצאי צורות אז דער איד איז א חצי צורה, דער אייבישטער איז א חצי צורה, און צוזאמען ווערן זיי א קומה אחת שלימה, תמתי תאומתי, אידן ווערן איין און איינציגע זאך מיטן אייבישטן, על דרך זה אט דאס איז דער ענין פון מחצית השקל, אין מחצית השקל הערט א איד אן אז זיין מציאות מיטן אייבישטן דאס איז איין און איינציגע זאך, און דאס איז דער, אויף דאס גופא האט זיך געמאנט דער אייבישטער זאל דאס מחדש זיין. מצד הטבע קען דאס טאקע נישט זיין, און דערפאר זאגט די גמרא אז הקדוש ברוך הוא הוציא מטבע של אש תחת כסא הכבוד, און ער האט מגלה געווען דעם עומק הענין פון פון א פעולה פון א אידן, און דאס איז וואס פורים לערנט אונז, און דאס איז געווען אויכעט די כוונה וואס די גמרא זאגט הקדימו שקליהם לשקליך אז דאס האט מבטל געווען גזירת המן מלכתחילה. די טענה פון המן'ען איז דאך געווען אז אידן זענען אפגעריסן, ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים, אידן זענען אריינגעמישט צווישן די פעלקער, אידן זענען האבן עס ביי זיי לייכט נישט די אמונה, זענען געווארן פארוועלט, אריינגעלייגט אין וועלט, אריינגעמישט מיט אומות העולם, זיי טוען זיי זיי קאכן זיך אין וועלטישע זאכן, און ביז ווי די גמרא זאגט אז די סיבה וואס איז געקומען די גאנצע גזירה פון המן'ען איז ווייל השתחוו לצלם.

אויף דעם האט אים דער אייבישטער געענטפערט, דו פארשטייסט נישט דעם גאנצן ענין, דו מיינסט אז מחצית השקל איז א כמות'דיגער ענין, ברענגען געלט, און מיינסט אז דו האסט מער געלט וועסטו מיט דעם פועל זיין עפעס, זאלסטו וויסן זיין אז הקדימו שקליהם לשקליך, זייער מחצית השקל האט מקדים געווען דעם גאנצן ענין, און דורך דעם וואס אידן האבן געברענגט מחצית השקל האבן זיי דאך מגלה געווען אז זיי דער גאנצער עצם הנשמה, דער עצם ההתקשרות איז גאנץ ביי זיי. אז זיי זענען מער נישט ווי מחצית, און דער אייבערשטער איז די צווייטע מחצית, און א איד מיטן אייבערשטן איז איין און איינציגער עצם, איז ממילא נישט שייך דאס מבטל זיין. ובשעת ס'הערט זיך אט אט דער ענין דהקדימו שקליהם לשקליך, איז ממילא ווערט נתבטל בדרך ממילא די גאנצע גזירת המן, און דאס איז טאקע געווען די מציאות אז דורך דעם גאנצע גזירת המן איז אדרבה, דארטן איז דעמאלט נתעורר געווארן ביי אידן די נקודת היהדות, די נקודת ההתקשרות וואס דאס איז געווען ווי דער אלטער רבי זאגט אז אידן זענען געשטאנען כל השנה כולה במסירת נפש ווארום די גזירת המן האט מעורר געווען ביי אידן אט אט דער ענין פון הקדימו שקליהם די מחצית השקל די התעוררות פון עצם הנשמה און בדרך ממילא איז לה איז נתבטל געווארן די גאנצע גזירת המן און ונהפוך הוא און ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו און ממילא דאס איז די הוראה וואס מען לערנט פון היינטיגע סדרה, פון היינטיגן זמן, פרשת כי תשא, פרשת פון פורים, פון די מצוה פון מחצית השקל וואס מ'איז מקיים די טעג, דער כח פון א פעולה פשוטה פון א אידן. אמאל א מענטש איז מזלזל און זאגט נו, וואס האט ער געטון דא? געטון א קליינע מעשה. אמאל מענטשן פארשטייען נישט און מען זאגט ווילסט מקרב זיין א אידן צו אידישקייט, לייגסט אים תפילין איינמאל, וואס האסטו דא געטון? האסט אים גארנישט מסביר געווען, די ערשטע זאך נעם אים צו זיך, לערן מיט אים, גיב אים צו פארשטיין, זיי אים מסביר די כוונת הענין, און ביז ער וועט אנהייבן לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, נו, ניין, איין און איינציגע הנחת תפילין, וואס איז דא אין דעם? וואס איז די גדלות שבזה? איין און איינציגע מטבע של צדקה, וואס האסטו פון דעם? האט ער געברענגט האט ער געטון א פעולה, און דאס לערנט אונז די פרשה פון פרשת כי תשא, ווען דער אייבישטער זאגט משה רבינו בשעת א איד גיט מחצית השקל, איז א קליין פרוטה א קליין פעולה, אבער אין די פעולה ליגט ער אין דעם מיטן גאנצן פייער פלאקער פון די נשמה, דער עצם הנשמה לייכט אין דעם, און ממילא האט ער די פעולה פשוטה

אז זאל זיין טאקע די גאולה האמיתית והשלימה און מ'זאל זוכה זיין טאקע ברענגען מחצית השקל אין בית המקדש און מקריב זיין די אלע קרבנות און זאל זיין ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ונאמר אמן.